ספר הושע פרק י פרשה י"ד, די פרשה הייבט זיך אן מיט א משל פון ישראל, דאס הייסט אפרים, אז זיי זענען אזוי ווי א גפן, א וויינגארטן, און ער רעדט לויט די משל, נאכדעם בעיקר די תוכן הפרשה רעדט זיך וועגן די חרבן וואס גייט געשען אין בית אל, וואס ער רופט בית און שפעטער בית אל, דאס איז די פלאץ וואס ירבעם האט געמאכט די עגלות, פאר וואס אדער עבודה זרה אדער לעבודת השם שאינו ראוי, און די עונש וואס גייט געשען פון זיי די בושה, בעיקר די בושה און די אבילות וואס זיי גייען האבן ווען עס גייט חרוב ווערן. גפן בוקק ישראל, פרי ישוה לו. די אידן זענען א גפן בוקק, נישט קלאר וואס בוקק איז, אדער קען מען זאגן אז עס איז א גוטע זאך, ער איז געווען א בוקק א פרוכטבארע גפן, און מיט גוטע פירות, פרי ישוה לו, זיין פירות זענען גלייך אזוי ווי אים. אדער קען מען זאגן גפן בוקק א צובראכענע לשון בוקה ומבולקה א צובראכענע גפן און וויבאלד ער איז א צובראכענער גפן איז זיינע פירות זיינע מעשים די תוצאות וואס גייט געשען צו אים ישוה לו וועט ווערן גלייך צו אים וועט צום סוף וויבאלד ער איז פארדארבן זיינע פירות וועלן אויך זיין פארדארבן על כל פנים דאס איז זיכער אז די אנהייב איז געווען אסאך פירות כרוב לפריו הרבה למזבחות, כטוב לארצו, היטיבו מצבות, דאס איז א זאך וואס ער זאגט כסדר, וויבאלד ווילאנג ער האט געהאט גוטס איז געווען גוטע פירות, אבער וואס האט ער געטון מיט די פירות? ער האט געמאכט מיט דעם מזבחות, ס'הייסט מזבחות לעבודה זרה אדער נישט ריכטיג, עס איז געווען גוט, ער האט געמאכט גוטע מצבות, דאס איז ווייטער די טענה וואס ער שרייעט א גאנצע צייט, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. יעצט זאגט ער אזוי, חלק לבם. עתה יאשמו, ס'האט זיך צוטיילט זייער הארץ, יעצט וועלן זיי שוין שולדיג ווערן. אנדערע ווערטער ביז יעצט איז געווען צייט, מ'האט געהאט רחמנות, מ'האט געהאט ארך אפים, אבער יעצט וועלן זיי באשולדיגט ווערן, וואס טייטש חלק לבם איז נאך א זאך וואס איז נישט קלאר, רש"י זאגט אפשר מיינט עס וויבאלד זיי האבן זיך צוקריגט איז שנאת חינם דאס איז גורם אז מ'זאל קומען די עונש ווילאנג ס'איז דא אהבה צווישן די מענטשן קען עס נישט זיין, אדער מיינט עס, בפשטות מיינט עס ס'גייט אויף שפעטער, אז ער איז מתאר שפעטער ווי זיי טיילן זייער הארץ פון זייער ווערטער זיי רעדן בלא לב ולב זיי רעדן אחד בפה ואחד בלב און מילא וועגן דעם איז עס ענליך באמת צו די טייטש פון חלק לבם אז ס'מיינט אזוי ווי יעדער ווייסט ס'שטייט פריער חבור עצבים אפרים הנח לו אדער שפעטער אז ווילאנג אפרים איז צוזאמען לאזט מען אים אפ אפילו ער דינט עבודה זרה אבער על כל פנים פשוט פשט רעדט עס זיך אז די טאקע די עונש וואס קומט אויף די מזבחות איז וויבאלד זיי האבן זיך געפירט נישט ריכטיג בין אדם לחבירו.

זיי זאגן, אונז האבן נישט קיין קעניג, און נישט פון דער אייבערשטער האבן אונז מורא, ווער ווער איז דער קעניג, וואס גייט ער אונז טון? אנדערע ווערטער, ס'איז א שטיקל א סיטועישאן, זעט אויס דעמאלטס אזוי געווען טאקע אין מלכות ישראל, פון אנארכיע, ווען מען האט מורא פון דער אייבערשטער איז איין זאך, האבן נישט מורא פון דער אייבערשטער, און נישט פון דעם מלך, אדער דער מלך איז שוואך ער קען אונז גארנישט טון, איז אונז הפקר וועלט. איז וואס טוען זיי? דברו דברים, אלות שוא. כרות ברית זיי רעדן זיי מאכן פאלשע שבועות זיי מאכן ברית און די אומגעשריבענע אימפליקעישן דא איז זיי מאכן א ברית אבער ס'איז א ס'איז א הפקר מען טוט נישט גארנישט וועגן דעם מען איז נישט מקיים איז וואס גייט געשען ופרח כראש משפט על תלמי שדי די משפט וועט שפראצן וועט בליען אזוי ווי א ראש ראש מיינט אזוי ווי ראש ולענה אזוי ווי א ביטערע גראז על תלמי שדה אין אנדערע ווערטער מען גייט זען שפעטער נוצט ער זייער אסאך די עקזעמפל די משל פון א שדה וואס מ'איז חורש, וואס מ'איז נישט חורש גוט, וואקסט נישט קיין גוטע זאכן, אדער דא בויעט מען אויך, מ'האט שוין גערעדט פון א גפן, איז די גפן אנשטאט ס'זאל מאכן גוטע פיירות, צום סוף וועט ארויסשפראצן פון די תלמי שדה, תלמי מיינט אזעלכע ליינס וואס די חרישה מאכט, די ליינס וואס מ'האט געאקערט, דארט וועט ארויסשפראצן מיטאמאל אנשטאט גוטע פרוכט, ראש וויין און ביטערע גראזן. און זאגט ער אזוי, וואס גייט געשען? לעגלות בית און יגורו שכן שומרון, די וואס וואוינען אין שומרון, שכן שומרון, וואס האבן זיי מורא פון עגלות בית און, די עגלות וואס מ'האט געמאכט אין בית און, ס'הייסט בית אל וואס רופט בית און אנשטאטס בית אל, פארוואס גייען זיי מורא האבן? אדער קען מען זאגן זיי האבן מורא געהאט וועגן דעם קומט זיך זיי די עונש אבער בעיקר דא וואס גייען זיי מורא האבן וואס גייט זיין? כי אבל עליו עמו, וכמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו, זיין פאלק, דער פאלק פון די עגלות, וועט זיין באבילות פאר אים, זיינע כמרים, כמרים איז אזוי ווי אונז רופן א כומר לעבודה זרה, א כהן רופט מען להשם, און א כומר רופט מען פאר א געטשקע, דאס הייסט ער זאגט דאס איז א געטשקע, זיינע געטשקעס, עליו יגילו, גייען אויף אים אפשר גיין אין גלות, אדער קען מען זאגן וואס רש"י זאגט, עליו יגילו, זיי האבן פריער זיך געפריידט, לשון גילה ושמחה, אבער יעצט גייען זיי אבלות האבן. פארוואס על כבודו כי גלה ממנו איז אזוי ווי די לשון וואס שטייט אין ספר שופטים גלה כבוד מישראל אז עס ווערט חרוב א בית המקדש א די עגל גייט אפשר גיין אין גלות ממש גייען זיי וויינען גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב מען גייט אים אויך שיקן א מנחה צו אשור זעט אויס ער זאגט דא פאראויס אז אשור האט געקומען האט ער גענומען ממש די עגלות א מנחה למלך ירב זעט אויס אז נאך א נאמען פאר מלך אשור. און ממילא וואס וועט זיין? בשנה אפרים יקח, אפרים וועט נעמען בושות, ויבוש ישראל מעצתו, ישראל וועט זיך שעמען פון זיינע עצות, דאס הייסט פון זיינע מעשים וואס ער האט געטון פריער, נדמה שומרון מלכה, כקצף על פני מים, שומרון איז צובראכן געווארן, נדמה מיינט צובראכן געווארן, דער מלך איז כקצף על פני מים, אזוי ווי פאום, אזוי ווי באבלס אויף וואסער, דאס הייסט עס איז גארנישט, א זייפן בלאז ווי מען זאגט, ער איז אינגאנצן געווארן גארנישט, ונשמדו במות און, חטאת ישראל די במות און וואס זיי זענען חטאת ישראל זענען ס'איז חרוב געווארן קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ס'איז חרוב עס גייט וואקסן דארט דערנער און עס גייט זיין אזא בושה ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו און זיי וועלן זיך כביכול בעטן אויף די בערג זאלן זיי צודעקן די בערגלעך די הילס זאלן זיי איבערדעקן פון די מרוב בושה.